דזשואיש פאבליק לייברערי, רעדנדיקע ביכער, קאסעט פֿינף פון בוך אויף צארישער קאטארגע פון ה' לייוויק, געליינט פון אבא איגלפעלד. דער וועכטער שטעלט אוועק דעם טשייניק מיט טיי אויף רודינס בעטל און גייט ארויס, פארשליסט צוריק די טיר.

באסאנאוו, ווי איינער וואס איז דורכגעטריקנט אויף טויט און וואס האט גארנישט וואס צו פארלירן, גיט א כאפ דעם טשייניק, א ריק אריין דאס נעזל אין מויל אריין, און נעמט האסטיג זשלאקען די ווארעמע פליסיגקייט. קאפיטל איין און צוואַנציק. שפעט נאך האלבן טאג, קיין ווארעם מיטאג האט מען אונז נישט געגעבן,

נאָזן, ליגן מיר אַרײַנגעטאָן אין אַ שטילקײט און פּרובירן שלאָפֿן. די נערוון ווילן רו. די מערסטע שלאָפֿט אײַן. רוט, נערוון, רוט! אַדרבה, שלאָפֿט! אַזוי מורמל איך צו זיך, ווי קוק, ווי אַלע טוליען זיך אין די שטרוי-קישעלעך אַרײַן. איך חידוש זיך, ווי שנעל זיי שלאָפֿן אײַן, און איך קאָן עס נישט דערווײַזן. איך האב שוין לאנג א חשד אז עפעס איז נישט אין ארדענונג מיט מיינע נערוון, און אפשר בין איך גאר קראנק, איך וויל עס אבער נישט צוגעבן. איך מאך צו די אויגן און וויל זיך איינשמועסן אז אט נאר א האר און איך וועל נעמען דרעמלען. מיטאמאל גיט ווי א זעץ מיר אין הארץ צו אין מח, גיי ווייס וואו. דער שרייבער אין מיר, בעסער געזאגט, דער ווילן צו זיין א שרייבער, דער ווילן צו זיין נישט אנדערש ווי נאר א פאעט. זינט מיין יוגנט אן, אריינגענומען זיך א דור אין קאפ, יא, אינמיטן איינדרעמלען, און דערצו נאך אזא פארגאנגענע קאשמארנער נאכט,

לאז אפ מיט די זעהונגען נישט פון דאנען, לאז זיי אפ די נאאיווע, די נישט רעאלע זעהונגען דיינע, די רעוואלוציאנערע איינגעשמועסטקייטן דיינע. דאס נישט וועלן אנערקענען אז די נארע פון טורמע איז די אייביגע נארע, און א געשמיסענער בלייבט אויף אייביג א געשמיסענער, און אז דער וואס ליגט נעבן א געשמיסענעם איז אויך דער זעלבער געשמיסענער,

וואס טוט זיך מיט רודינען? ווי פארשטייט מען אים? ווי קאן ער ווערן א טעמע פאר א ליד וואס איך וואלט וועלן אנשרייבן? ווי קאן ער גאר שלאפן? נעכטן האט מען אים געשמיסן, א גאנצע נאכט האב איך אים געלייגט טיכער צום לייב און איצט שלאפט ער. יא, ער שלאפט. איז דאס די טעמע?

קלעפ אויף מיין לייב האב איך שוין געהאט, וואונדן אויף מיין לייב האב איך שוין אויך געהאט, קייטן טראג איך, אבער שמיץ נאך נישט. אז איך וואלט זיי געהאט, צי וואלטן זיי געווען די זעלבע שמיץ וואס רודין האט געהאט נעכטן? און אויב נישט אקוראט די זעלבע, איז ווי קען איך וויסן וואס פאר א שמיץ און וואס פאר א יסורים ער האט געהאט? און אויב דו קאנסט נישט איבערלעבן אקוראט דאס זעלבע אין דער גאנצער פולער מאס ביזן לעצטן קלענסטן לייב צאפעל, איז צו וואס אט דאס אלץ? צו וואס דאס ליגן איינער נעבן צווייטן דא אין טורמע? און אויב אויך דורך ווארט קענסטו עס נישט איבערגעבן אקוראט דאס זעלבע, איז צו וואס דאס ווארט? איז דאך דאס ווארט א שקר.

צוליב וואס איז ער א פאליטישער קאטארזשניק? צוליב וואס האט ער אגיטירט צווישן מיליטער פאר אן אויפשטאנד קעגן צאר? אויף וואס דארף ער אן אויפשטאנד? אז ער האלט זיך אזוי איינגעשלאסן אין זיך, אזוי אפגעזונדערט, אזוי כמעט פיינטליך, איז צו וואס האט ער געוואלט אן אויפשטאנד פון מיליטער? יא, ער פירט זיך אויף אזוי ווי ער וואלט אונז פיינט געהאט. אויך אין זיין צופאלן נעכטן אויף א רגע צו רודינ'ס געשמיסן לייב איז געווען מער היסטעריע ווי צער, ווארום אויב נישט, ווי אזוי האט ער געפועלט ביי זיך גלייך נאכדעם אוועקצולייגן זיך צוריק אויף זיין געלעגער מיטן נאקן צו אונז און צום געשמיסענעם? ווי פארשטייט מען עס? ווי קען איך דורכנעמען זיין פלייצע און אריינקוקן וואס עס טוט זיך אין איר?

ער האָט זײַנס אױסגעפֿירט, ער האָט געהאַט קיפּיאַטאָק. פּאָגראָמשטשיק האָט אים גערופֿן מאָרקע, און ס'איז ריכטיק. און נאָך דעם ליגט ער אַנטקעגן מיר, און איך נעם אױף זײַן שנאָרכן. צי האָב איך נישט אױפֿגענומען זײַן שטײן אױף די קני און זײַן, און זײַן מאָליען זיך? פֿאָטער אונדזערער, דו ביסט דאָך אױף אַלע הימלען! הימלען, הימלען, שױן אַ מאָל הימלען! און װאָס זאָגט אױף דעם דער נײַנטער? יאָ, יאָ,

נישט איצט צו שמועסן מיט דיר, נישט איצט, אַן אַנדערש מאָל. איצט איז מײַן אויג אַרײַנגעטאָן אינעם שנאָרכנדיקן באַסאַנאָוו, וואָס האַלט אין איין קעשענע אַן עוואַנגעליע און אַ מעסער, דײַן עוואַנגעליע, און וועמענס דאָס מעסער? וועמענס עוואַנגעליע און מעסער? ווי אַזוי דערלויבסטו אַ פּאָגראָמשטשיק צו קניִען פֿאַר דיר, צו תּפֿילה טאָן צו דיר? ווי אַזוי ביסטו אַ פּאָגראָמשטשיקס גאָט?

אויך רודין האט מיר שוין געגעבן אנצוהערן אז עפעס איז נישט גלאט מיט שטיין'ס געמיט צושטאנד. איך אליין האב שוין באמערקט אז יעדעס מאל אין שמועסן צווישן אונז ווען עס קומט צו רייד וועגן דער ווירדע פונעם מענטשנ'ס לעבן, וועגן טעראר צי וועגן מארד א שטייגער, אפילו וועגן די מארדן פון באסאנאוון, ווערט שטיין מאדנע אויפגערעגט. איבער זיין יונג און שיין פנים פארציט זיך א שווערע כמארע. איך בייג זיך נאכאמאל אריבער איבער זיין צוקאפנס, פארש זיין איינגעטולעט פנים, אין שטיל, איך קען גארנישט אויפכאפן. איך נויג צו מיין פנים צו רודינען, איך וואלט וועלן אז ער זאל זיך אויפכאפן און איך זאל רעדן מיט אים, אבער אויך ער, דער געשמיסענער, שלאפט געשמאק, ער שלאפט אָפּ פֿאַר דער פֿאַרגאַנגענער נאַכט. מײַן האַנט נעמט פֿון זיך אַלײן שאַרן זיך אונטער מײַן מאַטראַץ און ציט אַרױס אַ פּאַפּירל, אַ פֿאַרשריבנס מיט דראָבנע אותיות, אַן אָנװאָרף פֿון אַ ליד. שױן חדשים לאַנג אַז איך האָב זיך נישט פֿאַרנומען מיט שרײַבן. האָב איך דאָס ליד אָנגעשריבן די טעג?

געהאַלטן די קראַנצן מיט זײ צו באַקרױנען איר ליכטיקן שטערן, אַז אַלע אַרום זאָלן אָנהױבן טאַנצן און הײסע קװאַדרילן און לוסטיקע שערן. און װען אַלע טענץ װעלן אָפּגעטאַנצט װערן, װעל איך זיך פֿאַרנײגן און זאָגן, געגאַרטע, אַדיע!

קען קיינמאל נישט קומען. אז איך ליין עס איבער לאך איך זיך שטארק פונאנדער, איך פארגיי זיך כמעט. מיין לאכן וועקט אויף רודינ'ען, רודין גיט מיך מיט זיין האנט א טרייסל פארן אקסל, וואס איז מיט אייך, פון וואס לאכט איר אזוי שטארק? אין רודינ'ס קול אין זיין ווענדן זיך צו מיר מיט זיין פראגע פון וואס איך לאך, דערשפיר איך א טאן פון מוטיקייט, דערפרייט עס מיך שטארק, אנשטאט צו ענטפערן אים אויף זיין פראגע זאג איך, איר זענט געשלאפן א היבשע צייט, איך האף אז איר פילט זיך בעסער. יא, אסאך בעסער, האט רודין געזאגט, און אויף זיין פנים האט זיך צעשפרייט א לויטערע מילדקייט.

ער האט געשוויגן א רגע, דערנאך א זאג געטאן, איך ווייס נישט צו וועמען, צו מיר צו צו זיך אליין, נו, איצט בין איך שוין א ריכטיגער. ער האט דאס געזאגט פארשטייט זיך אויף רוסיש, נו, טעפער יא אוזש נאסטאיאשטשי. איך ווייס נישט צו א ריכטיגער איז דער פינקטליכער טייטש, אפשר איז דער טייטש אן אמת'ער. אבער ווי דער טייטש זאל נישט געווען זיין, האט עס נאך אלס מיר נישט איבערגעגעבן די באטייטונג פון זיין זאג, און צוליב וואס ער האט עס בכלל א זאג געטאן. נאך ווייניגער האב איך געקאנט אין יענע רגע פרעגן אים וואס ער מיינט דערמיט, איך ווייס נאר אז איך בין געווען צעטומלט פון זיין זאג. איך ליג לעבן אים, און פאר זיך אליין חשבון איך איבער אלע אופנים פון פיין און אלע אופנים פון מקבל זיין יסורים. איך וויל זיך דערטראכטן צום איצטיגן געמיט פון אט דעם געווענליכן פאלקס-מענטש, דארפס-מענטש, וואס ליגט לעבן מיר א געשמיסענער, א לייב-געשענדעטער, און נעמט אויפגיין פאר מיר אין א ליכט פון א אומגעווענליכן מענטשן.

וואס דאס איז דאס זעלביגע וואס קדושת הגוף, דאס זעלביגע הייסט עס וואס א איד האט דורכגעמאכט בשעת ער איז געגאנגען אויף קידוש השם. איז רודינ'ס גיין צו שמיץ אן אופן פון גיין אויף קידוש השם? האב איך געפרעגט ביי זיך אליין ליגנדיג נעבן רודינ'ען. יא, האב איך געענטפערט זיך אליין. איז שמיץ איבער א נאקעטן לייב די לעצטע פיין פון אלע פיינען?

און נישט על פי פרייען ווילן. איך וואלט אין מיינע געדאנקען געגאנגען נאך ווייטער, ווען רודין אליין שלאגט מיר נישט איבער און גיבט נישט ווידער א פרעג, פון וואס פארט האט איר אזוי שטארק געלאכט פריער? איך האב אייך געפרעגט און איר האט נישט געענטפערט, נעמט נישט פאר אומגוט וואס איך שטיי אזוי צו, איך פיל אייער נאנטקייט דערפאר טראכט איך אז איך מעג פרעגן. אוואדי מעגט איר זאג איך, אדרבה איך האב געלאכט פון זיך אליין. פון זיך אליין? יא, חבר רודין, פון זיך אליין. אינמיטן פון אלע שווערע איבערלעבונגען אונזערע נעכטן און אייערנעכטן און היינט, ליגט מיר גאר אין זינען צו פארנעמען זיך מיט שרייבן א ליד, דערצו נאך א נאאיוו ליד. מאדנע. גראד די לעצטע טעג עס אויפ אנגעשריבן.

איר מיינט עס? יא, אוודאי מיין איך עס, אבער איך וואלט נאר וועלן געפינען אויסדרוק פאר איך האב זיך, איך האק זיך אפ און ענדיג נישט. פאר וואס? איר ענדיגט נישט וואס איר ווילט זאגן, אבער איך שטויס מיך אן, איך וואלט, איר וואלט וועלן געפינען אויסדרוק פאר געשמיסנקייט, נישט אמת?

ס'איז דאך אבער אין אידיש, אויב ס'איז אייך נישט שווער, זעצט עס פאר מיר איבער. איך ווייס נישט צו ס'וועט גוט ארויסקומען אין איבערזעצונג, ס'איז גענוג שלעכט אין ארגינאל. עס מאכט נישט, פרובירט, בעט רודין. איך נײג זיך צו נאנט צו זיין אויער, און מיט א שטיל קול פרוביר איך איבערזעצן פאר אים מיין ליד בלומענקראנצן, און ווען איך ענדיג זאג איך, און איצט מעגט איר אויך זיך גוט פונאנדער לאכן.

איך כאפ נישט וואס איר מיינט חבר רודין. איך האב דאך אייך דערציילט אז איך האב פון טאלסטוי'ן א בריוו וואס איך האלט עס זייער טייער ווייל איך פארגעטער אים, טאלסטוי'ן. רודינ'ס ווערטער איך פארגעטער אים האבן איצט געווירקט אויף מיר נאך מאדנער ווי נעכטן. איצט ווען ער, רודין, ליגט מיט א געשמיסן לייב

רודין האט אויפגעציטערט, אט וועגן דעם טאקע איז דאך זיין בריוו צו מיר, וועגן דעם, וועגן דעם איהר ווייסט נישט וואס פאר א וואונדער מענטש ער איז, און וואס פאר א יסורים מענטש ער איז. איר האט זיין בריוו ביי זיך? אפשר וואלט איר מיר אים געוויזן? אוודאי וואלט איך אייך געוויזן דעם בריוו, אבער איך האלט אים נישט דא ביי זיך, איך האלט אים פארבאהאלטן אין ווערקשטאט וואו איך ארבעט אין שלאסעריי ווערקשטאט. דעם בריוו האב איך נאך באקומען אין דער פראווינץ טורמע, וואו איך בין געזעסן איידער מען האט מיך געבראכט אהער, און איבערגעגעבן דעם בריוו האט מיר דער אדוואקאט וואס האט מיך פארטיידיגט. דער אדוואקאט איז ספעציעל צוליב מיר געפארן צו טאלסטוי'ן, אים דערציילט די גאנצע מעשה וועגן מיר. איך בין זיך משער אז איהר געדענקט דעם בריוו אויף אויסענווייניג. נאך ווי געדענק איך אים, זאגט רודין מיט התפעלות, כ'האב אים שוין אפשר הונדערט מאל איבערגעליינט. זאגט אים איבער פאר מיר בעט איך. איך וואלט וועלן עס גערן טוהן, אבער כ'שעם מיך פשוט, אזוינע ווערטער וועגן מיר, מאלט אייך אז ער, דער גרויסער טאלסטוי, רופט מיך אן לערער, אט טאקע ווי איהר האט נארוואס געזאגט.

ער מיידט אויס צו דערמאנען זיין אייגענעם נאמען יעדעס מאל ווען זיין נאמען איז געווען אין בריוו. מיין פריינט, מיין זון, מיין תלמיד. איך רוף אייך תלמיד, און באדארפט וואלט איך אייך רופן לערער. איך וואלט וועלן אייך זאגן דו, ווי מען זאגט צו אן אייגענעם טייערן זון.

איך בענטש אײַך און איך שטאָלציר מיט אײַך, זון פֿון טײַערן פּויערן פֿאָלק אונדזערן, און איך בעט בײַ אײַך מחילה פֿאַר נישט ליגן מיט אײַך צוזאַמען אויף דער טורמע-נאַרע. איך קען אײַך נישט פּערזענלעך, איך האָב אײַך קײן מאָל נישט געזען, איך האָב זיך דערװוּסט װעגן אײַך און װעגן אײַער משפּט, װען אײַער אַדװאָקאַט איז געקומען צו מיר און מיר דערצײלט װעגן אײַך. ער האט געמיינט אז איך קען זיך אריינמישן לטובת אייך, אבער דער אמת איז אז ווען איך מיש מיך אריין וואלט איך נאך ערגער געמאכט, פאר מיין נאמען אין דער וועלט האבן זיי די געמיינע רשעים נאך אביסל אפשיי, אבער פאר מיר פערזענליך

פארמשפטער, איז סוף כל סוף דער מנצח, יעדער יעדער. איר ווייסט געוויס אז איך האב צוגעטראגן מיין קליינעם חלק צו דער אפשאפונג פון דעם תהום צווישן פרץ און פויער, כ'האב זיך אפגעזאגט פון די מערסטע פון מיינע גיטער, אבער דאס איז נישט גענוג, איך בין נאך אלץ פרץ, איך בין נאך אלץ צו דעם פשוט'ן אמת נישט געקומען, אזוי ווי איר זענט געקומען. איך בעט ביי גאט אז ער זאל כאטש אין די לעצטע טעג פון מיין לעבן מיר געבן כח צו קענען גיין אנטקעגן מיין פולער דערלייזונג, אז איך זאל ווערט זיין אזא מענטש ווי איר זענט. רודין ענדיגנדיג בלייבט ליגן ווי אן אריינגעפאלענער אין א טראנס. איך בין אויך דורכגענומען, איך קוק אויף רודינען און איך טראכט. ליגט עס טאקע נעבן מיר א געשמיסענער? איז טאקע פאראן ערגעץ א טאלסטוי? נאגט נאך אלץ אין מיר פאראיבל אויף דעם קראנקן זקן פון יאסנאיא פאליאנא? אלץ זעהט מיר אויס א מאדנער חלום. מיט דער צייט שפעטער איז טאקע געשעהן. טאלסטוי איז אנטלאפן פון זיין היים און געשטארבן אין וועג.

וויקלט זי דיך ארום, נישט לייכט אמאל צו זעהן און צו פילן איהר אומענדליכקייט. איך ארבעט אין אן איינבינדעריי, איך בין א געהילף צו דעם וואס אפערירט מיט דער שנייד מאשין, איך דריי דאס ראד וואס באוועגט ארויף און אראפ א גרויס שטאלן מעסער, מיר ארבעטן מיט א רעגולערקייט, אן א יאגעניש. דאס שנייד מעסער, דאס שנייד מעסער לאזט זיך אראפ מיטן גלאנציגן שארף איבער שטויסן צונויפגענייטע קאנצעלאריע ביכער אדער קאלענדארן און גלייכט אויס זייערע ברעגן. יעדעס מאל ווען איך גיב א דריי מיטן ראד הייבט זיך אויף און לאזט זיך אראפ דאס דער שארף פון מעסער ווען איך זעה ווי דער שארף שניידט זיך אריין אין די אונטערגעלייגטע פאפירן לויפט מיר דורכן געדאנק, איך ווייס אליין נישט ווי אזוי עס קומט די סוגעסטיע, דאס בילד פון דער גיליאטינע, אזוי האט זיך די גיליאטינע שארף אראפגעלאזט איבער מענטשליכע העלדזער לשם רעוואלוציע. גוט וואס דער דאזיגער שארפער שטאל אין דער קאטארגע איינבינדעריי פאלט איבער קאלענדארן.

נאך מיין אריינקומען, נאר עטליכע טעג נאכדעם איז ער פארשווינדן, אדער ער איז אוועקגענומען געווארן אין אן אנדער ווארשטאט, אדער ער איז אוועקגעשיקט געווארן אין אן אנדער טורמע. אין דעם לעצטן טאג פון זיין ארבעטן אין דער איינבינדעריי, האב איך זיך דערוואוסט ווער ער איז, און געזוכט א מאמענט צו באקענען זיך מיט אים. איך בין געווען טיף דורכגענומען ווען איך האב אזא מאמענט דערהיט. דאס איז געווען דער בארימטער.

ער האָט װאַרעם, פֿאָטערלעך אַרײַנגענומען מײַנע הענט אין זײַנע, זײ געדריקט און געזאָגט, מיר אַרבעטן דאָך שױן עטלעכע טעג צוזאַמען, איך האָף, אַז מיר װעלן אױך מאָרגן זײַן צוזאַמען אין װערקשטאַט, האָב איך געזאָגט. אין דעם קאָן איך נישט זײַן זיכער, האָט ער געזאָגט. איך ווייס נישט צי איך טויג זיך אויס צו דער דאָזיקער אַרבעט, און ס'קאָן אויך זײַן, אַז מע זאָל מיך אַוועקשיקן פֿון דאַנען. איך ריכט זיך שוין פֿון לאַנג אַוועקגעשיקט צו ווערן. עס פֿרייט מיך, וואָס איך האָב פֿאַרכאַפּט צו באַקענען זיך מיט אײַך. אויב מיר וועלן זיך נישט זען מער, נעמט צו מײַן ברכה, פֿון אַן אַלטן קאַטאָרזשניק צו אַ יונגן. דאס האט מען א חבר פון אייער קאמער געשמיסן? יא זאג איך פון מיין קאמער, און איך בין שטארק צעבראכן דערפון. מיר זענען אלע צעבראכן, ס'איז אבער אזא צייט אין בוטירקי אז מיר קענען היינט גארנישט נישט טון, מען מוז האבן געדילד. מסתמא קענט איר די לאגע דא בעסער זאג איך, איך בין נישט לאנג אנגעקומען אהער. יא איך קען זי די לאגע דא. אונז שטייען פאר נאך אסאך ליידן, נישט נאר אויף קאטארגע נאר בכלל, אבער פארלירט נישט דעם מוט, איהר זענט נאך יונג, איהר געדענקט און געדענקט נאך אמאל, געדולד. א דאנק פאר דערמוטיגונג. מיין דערמוטיגונג איז מיין האפענונג אז מיר וועלן נאך דערלעבן פרייע און ליכטיגע טעג. ער איז אויף מארגן אינדערפרי נישט געקומען און מעהר האב איך אים קיינמאל נישט געזעהן. געבליבן איז מיר א פארדרוס אויף זיך אליין פאר דער קורצקייט פון זיין באקאנט מיט אים, א באקאנטשאפט פון מינוטן, א באקאנטשאפט אויף א שוועל. זיין גאנצע געשטאלט איז געבליבן שוועבן אין מיין זיכרון ווי אונטער א ווייסן שלייער. קומענדיג פון דער ארבעט אין קאמער צו זיך, וויל איך דערציילן מיינע שכנים וועגן מיין באגעגעניש מיט מינורן, אבער איך דערוויס אין קאמער א נייע סומאטוכע. און עס גייט מיר שוין נישט איין דאס דערציילן. דער אלטינקער, דער זיידע, איז קראנק געווארן אויף טיפוס, די גאנצע קאמער איז דורכגענומען מיט מהומה און מיט שרעק. גערעדט האט מען שוין עטליכע טעג אז איבער די קאמערן גייט אום א טיפוס עפידעמיע, און עס איז טאקע ריכטיג, אט איז זי דא. אַרײַנגעדרונגען שױן צו אונדז אין קאַמער. אַ צינגאַ-איבערגאַנג איז שױן לאַנג דאָ איבער אַלע טורמעס, און איך בין שױן אַ היפּשע צײַט אַ קרבן פֿון צינגאַ. אַלע מײַנע באַק-צענער שאָקלען זיך, און אײניקע זענען שױן אַרױסגעפֿאַלן. די יאַסלעס בלוטיקן. פֿעלט נאָך טאַקע טיפֿוס. דער אַלטינקער דער זיידע ליגט צונויפֿגעקורטשעט אויף זײַן בעטל פֿאַרכאַפּט אין היץ. ער קוקט אויף אונדז אַלעמען ווי מיט אויגן פֿון אַ שעפּס. ער רעדט נישט, ער בעט נישט קיין זאַך, אָבער די אויגן אַליין זענען פֿול מיט געבעט. שוין אַדורך די אָוונט-רעוויזיע און מיר וואַרטן אויפֿן קאָרידאָר-פֿעלדשער, ער זאָל קומען און באַשטימען צי מען דאַרף דעם אַלטינקן אַוועקנעמען אין טורמע-שפּיטאָל און אויב מען דאַרף, צי איז דאָ אין שפּיטאָל פּלאַץ. הערן, עס נעמט לאַנג ביז דער פֿעלדשער קומט. ער קומט ענדלעך, ער באַטראַכט דעם אַלטינקן און זאָגט, פֿאַרנעם, סטאַריטשאָק, דײַנע נױטיקע זאַכן און קום. דער זײדע האָט גאָרנישט װאָס צו פֿאַרנעמען, אױסער זײַן קלײנינקע טאָרבע, װוּ ער האַלט װי אַן אבֿן-טובֿ אַרום דרײַ פֿונט שטיקלעך צוקער, װאָס ער האָט נישט לאַנג צוריק דערהאַלטן פֿון זײַנס אַן אײניקל אין דאָרף, מיט אַ בריװעלע. אין בריוועלע שרייבט דאס אייניקל אז ער שיקט דעם זיידן די דריי פונט צוקער צו טרינקען טיי מיט דעם אין זונטאג'דיגע און יום טוב'דיגע טעג, האט דער זיידע אזוי געטוען, אויסגעפאלגט מיט ציטערדיגער ליבשאפט דעם אייניקל'ס פארלאנג, געטרונקען קיפיאטאק מיט צוקער נאר זונטאג,

הער נישט וואס ער זאגט, ער פארשווינדט צוזאמען מיט דעם פעלדשער. אלע בלייבן שטיל, יעדן נעמט דורך דער געדאנק, ווער וועט זיין דער צווייטער געפאקט צו ווערן פון דער קראנקהייט? אנטלויפן קענסטו נישט, דער טיפוס מחבל דרינגט אריין דורך דער מינדסטער שפארונע, ער איז שוין דא אין קאמער, באהאלטן זיך קאנסטו נישט. נישטא וואו. קיינער שפאנט נישט ארויס היינט אין אוונט איבערן קאמער. אלע זענען אויף זייערע בעטלעך. ארקע, קאלאדניק און באסאנאוו נעמען אין עטליכע מינוט ארום שפילן קארטן צוזאמען. זייער קריג צווישן זיך האלט אן, אבער זיי פארבארגן אים אין זיך. צום קארטן שפיל האט עס נישט. באסאנאוו

נישט מיט ברויט, נאָר מיט אַ פּעקל מאַכאָרקע, מער פֿון קאָלאָדניקן נעמט פֿון אים נקמה אָרקע. איך הער אָפֿט, ווי ער טענהט אַרײַן אין קאָלאָדניקן, זאָל ער פֿאַרלירן און באַצאָלן דער פּאָגראָמשטיק, ער טאָר נישט געווינען בײַ אונדז. ווען זיי הערן אויף צו שפּילן, און באַסאַנאָוו ציט זיך אויס אויף זײַן געלעגער, דוכט זיך מיר, אַז איך שפּיר, ווי ער ליגט און טראַכט תּחבולות, ווי אַזוי טוט מען זיי פֿאָרט

צי קומט עס אים נישט, פֿאָטער פֿון אַלע הימלען? רודניצקי גײט אָן מיט זײַן אָפּגעשלאָסנקײט, רעדט זעלטן אױס אַ װאָרט מיט אונדז, איז נאָך אַלץ פֿאַרטאָן אין שאָפּענהאַוערס בוך. עס זעט אױס, אַז דאָס בוך אימפּאָנירט אים שטאַרק. רודין, נאָך דעם אַלעם װאָס איז געשען מיט אים, איז געװאָרן נאָך אַ ניװעסטיקער און שטילער, האָט באַשטעלט און באַקומען גלעב אוספּיענסקיס װערק,

און איך לי און איך ליג און לייען גרעצ'ס געשיכטע פון אידישן פאלק. כ'בין געווען איבערראשט צו זעהן אויף דער קאטאלאג ליסטע פון דער בוטירקע ביבליאטעק אלע באנד פון גרעצן. איך האב זיי באשטעלט, און דער ארעסטאנט ממונה איבער די ביבליאטעק האט זיי מיר געבראכט. איך לייען זיי ממש ווי אין א שיכרות. איך לייען און דאס הארץ שפרינגט אין מיר פון דעם איינעם געפיל אז די אומגעווענליכע פיר טויזנט יאריגע אידישע עפאפעיע איז די עפאפעיע פון דעם פאלק צו וועלכן איך געהער. איך האב גרעצן געליינט נאך אויף דער פריי זייענדיג, אבער איך האב געליינט צעווארפענערהייט, איצט לייען איך אים סיסטעמאטיש באנד נאך באנד, און דא אויפן קאטארגע בעטל האט עס גאר א באזונדערן טעם, א באזונדערן טעם פון וואונדער. סוף זייט איינס, המשך אויף זייט צוויי.